ברוך השם, מסכת סוטה, דף כב, עמוד ב', די משנה. זאגט די משנה, רב שמעון אומר, רב שמעון זאגט, אין זכות תולה במים המרים, פריער דף כ עמוד א', איז דא, זאגט דער תנא קמא אין דער משנה, אם יש לה זכות, אויב זי האט געהאט א זכות, היתה תולה לה, איז זי גלייך נישט געווארן געשטראפט, יש זכות תולה שנה אחת, יש זכות תולה ב שנים, יש זכות תולה ג שנים. איז ר' שמעון קריגט אויף דעם און ער זאגט אז זכות איז נישט תולה, במים המרים ואם אתה אומר הזכות תולה במים המאררים, אויב דו וועסט זאגן אז א זכות איז תולה, מדהה אתה את המים, מאכסטו טונקל אט די וואסער, בפני כל הנשים השותות, זיי וועלן זאגן, זע נאר, איך בין טמא געווארן, כ'האב געטרינקען, און דאך האט עס מיר נישט פארשאדט. ומוציא אתה שם רע, און ביסט מוציא שם רע על הטהורות ששתו, דיע וואס אינ'אמת'ן זענען טהורות. און זיי האבן געטרינקען שאומרים, מען וועט זאגן טמאות הן, זענען טמא, אלא שתלתה להן זכות, נאר דעריבער ווערן זיי נישט געשטראפט יעצט, ווייל ס'איז תולה די זכות, דעריבער לערנט רבי שמעון אז אין זכות תולה במים המרים, רבי אומר, רבי זאגט, הזכות תולה במים המרים, די זכות טוט יא תולה זיין, דאס הייסט מגין זיין אז די שטראף זאל נישט גלייך קומען? אבער ואינה יולדת, זי וועט יעצט נישט געבוירן קיין קינדער, ואינה משבחת, זי וועט נישט זיין בעסער, געזונטער וועט זי נישט ווערן, אלא מתנוונה והולכת, נאר זי וועט ווערן קראנק און גיין קראנקער קראנקער, לסוף היא מתה באותה מיתה, די ענדע וועט זיין אז זי וועט שטארבן אין דער מיתה, וואס פניה מוריקות עיניה בולטות והיא מתמלאת גידין, ווי די משנה דערמאנט דף כ. וואס איז דער חילוק פון רבי'ן ביז תנא קמא? ווילן אנדערע זאגן דער חילוק איז צו היא מתה באותה מיתה. אויב די זכות איז תולה, לויטן תנא קמא קען עס תולה זיין אז זי זאל נישט שטארבן פון דער מיתה, אבער לויט רבי'ן דאס קען די זכות נישט תולה זיין, ער קען נאר אפשטופן דעם עונש, אבער די ענדע שטארבט זי פון דער מיתה. נאך א דין שטייט, נטמאת מנחתה עד שלא קדשה בכלי, אז די מנחה איז געווארן טמא איידער מ'האט אריינגעלייגט די מנחה אין א כלי שרת, הרי היא ככל המנחות, האט עס דעם דין ווי אלע מנחות וואס זענען געווארן טמא קודם שנתקדשו בכלי, אז מען קען זיי אויסלעזן ואם משקדשה בכלי, אויב די מנחה איז געווארן טמא נאכדעם מ'האט איר געהאט מקדש געווען אין דער כלי. הרי היא ככל המנחות, האט עס דעם דין ווי אלע מנחות וואס זענען געווארן נתקדש קדושת הגוף און נאכער זענען זיי געווארן גע'פסל'ט ותשרף און ס'ווערט פארברענט, מ'קען מער איר נישט אויסלעזן, דער חילוק איז אזוי, איידער מ'האט אריינגעלייגט די מנחה אין א כלי שרת האט די מנחה נאר קדושת דמים, קדושת דמים הייסט אז דער גוף בעצם איז נישט הייליג, נאר ס'איז הייליג די ווערט פון דער זאך, ממילא אז איך לעז אויס, טראגט זיך איבער די ווערט פון דער מנחה אויף דעם געלט וואס איך האב אויסגעלעזט, און די מנחה גייט ארויס לחול אבער דעמאלט ווען די מנחה איז שוין געווארן נתקדש אין א כלי, איז דאך שוין דא אויף דער מנחה קדושת הגוף, און אויב ס'איז דא אויף דער מנחה קדושת הגוף, קען מען דעמאלט נישט אויסלעזן. און אויב ס'ווערט פסול ס'ווערט טמא דארף מען עס פארברענען אזוי ווי מ'טוט פארברענען פסול'ע קדשים ואלו שמנחותיהם נשרפות, ביי די סוטה איז דער דין וואס די מנחה ווערט פארברענט, האומרת טמאה אני לך אז זי איז מודה אז זי איז טמא, אדער ושבאו לה עדים שהיא טמאה ס'קומען צו גיין עדות אז זי איז טמא.

אז ס'איז דא א באווייז אז בעלה בא עליה בדרך, דעמאלט וועט זי סיי ווי נישט ווערן נבדק מיט די מים המרים, און דעמאלט ווערט די מנחה פארברענט. וכל הנשואות לכהנים, די אלע וואס האבן חתונה געהאט צו די כהנים, און דער כהן האט איר מקנא געווען און געווארנט ונסתרה, מנחותיהם נשרפות, דא איז אנדערש ווי פריער, פריערדיגע זאכן זאגט מען מנחותיהם נשרפות, מען נעמט נישט אראפ אינגאנצן קיין קומץ, די גאנצע מנחה ווערט פארברענט, אבער דא או אין דעם פאל הנשואות לכהנים נעמט מען אראפ דעם קומץ ווי עס דארף צו זיין, און די שיריים ווערן פארברענט בבית הדשן ווי

די שיריים ווערן פארברענט מ'איז נישט מקטיר, ווייל די זאך איז אזוי, מנחת כהן שטייט כליל תהיה לא תאכל, ווען דער כהן ברענגט א מנחה נעמט מען נישט אראפ קיין קומץ, אלעס איז מען מקטיר אויפן מזבח, אבער דא אויף ווייס איך נישט בת ישראל שנישאת לכהן צי דאס האט דעם דין ווי מנחת כהן, דעריבער עס איך נישט די שיריים אבער נשרפת.

מה בין כהן לכהנת, וועלכע חילוקים איז דא פון א כהן ביז א כהנת, מנחת כהנת, ווען די כהנת ברענגט א מנחה, נאכלת, ווערט געגעסן די שיריים, און מנחת כהן, ווען א כהן ברענגט א מנחה, אינה נאכלת, ווי דער פסוק זאגט כל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל, כהנת מתחללת, א כהנת אויב נבעלה לפסול, און טאר זי נישט עסן מער קיין תרומה, און זי טאר נישט חתונה האבן צו קיין כהן, וכהן אין מתחלל, א כהן ווערט ניט פארשוועכט אויב ער האט גענומען גרושה זונה וחללה, בשעת ער האלט זי, טאר ער נישט טאן די עבודה, אבער ווען ער גט זי, קען ער צוריק טאן די עבודה. כהנת מטמאה למתים, א כהנת קען זיך מטמא זיין צו מתים, ואין כהן מטמא למתים, ווייל אין פסוק שטייט דאך בני ישראל. כהן אוכל בקדשי קדשים, ואין כהנת אוכלת בקדשי קדשים, א כהנת קאן נישט עסן קדשי קדשים, חטאת און אשם און מנחה, ווייל ביי די אלע שטייט כל זכר בכהנים יאכלנו. מה בין איש לאישה, דא גיב איך שוין רוב חילוקים, וואס איז נישט ביי כהנים, ביי ישראל, וואס איז די חילוק פון איש צו אישה? האיש פורע ופורם, א איש ווען ער איז א מצורע איז דער דין פורע, ער לאזט וואקסן גרויסע האר, ופורם, די בגדים דארפן זיין צעריסן, ואין האישה פורעת ופורמת. נאך א חילוק, איש מדיר את בנו בנזיר, דער טאטע קען מאכן זיין זון זאל זיין אז די זון קטן א נזיר, און די נזירות איז חל, רשי זאגט אפילו לכשיגדיל, אין דעם איז דא א מחלוקת. אנדערע לערנען ער האט נישט דעם כח אז די נזירות זאל חל זיין נאכדעם ווי ער ווערט א גדול, ואין האישה מדרת בנה בנזיר, א אישה קען נישט מאכן איר אז דער בנו קטן זאל זיין א נזיר, האיש מגלח על נזירות אביו. אויב דער טאטע האט געמאכט א נדר נזירות און ער האט באשטימט די קרבנות און ער איז געשטארבן און דער זון איז אויך געווען א נזר, ס'האט זיך גענדיגט די נזירות, קען ער ביים תגלחת ברענגען די קרבנות וואס דער טאטע האט באשטימט. ואין אישה מגלחת על נזירות אביה, אויב זי איז געווען א נזירה קען זי נישט ברענגען די קרבנות פון פאטער, האיש מקדש את בתו, דער איש קאָן מקדש זיין די טאָכטער און נעמט קידושי בתו שלא מדעתה, ואין האישה מקדשת את בתה. א אישה האט נישט דעם כח מקדש זיין די טאָכטער. האיש מוכר את בתו, דער טאטע קאָן פארקויפן די טאָכטער פאר א אמה ווען זי א קטנה, ואין אישה מוכרת את בתה, א אישה קאָן נישט פארקויפן האיש נסקל ערום. ווען ער האט געטאן אזא עבירה וואס קומט סקילה און גיט מען סקילה ווען ער איז נאקעט ואין אישה נסקלת ערומה האיש נתלה דער דין איז אז די נסקלים די וואס מען גיט סקילה דארף מען שפעטער אויפהענגען א איש ווערט נתלה אים הענגט מען אויף ואין אישה נתלית א אישה ווערט נישט נאכדעם אויפגעהאנגען האיש נמכר בגניבתו ווען ער האט געגנבעט און ער האט נישט צו באצאלן קען מען אים פארקויפן ואין אישה נמכרת בגניבתה ווייל עס שטייט ונמכר בגניבתו. ער גנב'עט זאל מען אים פארקויפן אבער נישט ווען זי גנב'עט. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט כל הנשואות לכהונה, די אלע וואס האבן חתונה צו א כהן, מנחותיהן נשרפות, איז זייער מנחה, סיי א מנחת סוטה סיי א מנחת נדבה, ווערט פארברענט, אזוי האבן מיר דאך געלערנט אין דער משנה. כיצד, ווי אזוי איז דאס?

כליל תהיה, לא תאכל. א מנחת כהן ווערט נישט געגעסן, מען נעמט נישט אראפ קיין קומץ, מען איז אינגאנצן מקטיר, און דא ווייל ער האט דאך א שייכות דעריבער קען עס נישט ווערן געגעסן. ואינה עולה כליל, מען קען עס אינגאנצן נישט פארברענען, מפני שיש לה חלק בה, ווייל זי האט דאך אויך א חלק, עס קומט דאך פאר איר כפרה, און א מנחת זר און בת כהן איז מען נישט מקריב כליל אן קמיצה, אלא וואס טוט מען? הקומץ קרב בעצמו, מען נעמט אראפ א קומץ און מען איז מקטיר דעם קומץ, והשיריים קרבים בעצמן, און די שיריים, נאכדעם וואס מען האט מקריב געווען דעם קומץ, איז מען מקטיר די שיריים. פרעגט די גמרא, פארוואס זאל מען מעגן אזוי טאן? איקרי כאן, ליין דא, כל שהוא ממנו לאישים, יעדע זאך וואס פון דער זאך האט מען מקטיר געווען אויף דעם פייער, הרי הוא בבל תקטירו, טאר מען דאס מער די איבריגע נישט מקטיר זיין, אין פסוק שטייט כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה' און דער ממנו איז איבריג, ס'האט געדארפן שטיין כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו לה', נאר כ'טוה אזוי דרש'ענען אז ממנו אשה לה' די זאך וואס פון דעם האט מען מקטיר געווען אויפן מזבח, איז לא תקטירו טאר מען די איבריגע נישט מקטיר זיין, דאס הייסט אז די פלייש פון אלע קרבנות פון א חטאת און פון א אשם, אחוץ פון עולה, זאגן מיר, ווייל ממנו לאישים, מען האט מקטיר געווען די אימורים, איז לא תקטירו, איז דאך דער זעלבער דין אויך די שיריים פון מנחות איז דאך דער זעלבער דין, פארוואס זאגן מיר אז די שיריים איז מען מקטיר, אפשר וועלן מיר זאגן אז איך רעכן זיך מיט איר חלק. איז דאך די הקטרה פון קומץ א הקטרה, און דאס איז שיריים איז דאך דא די לאו פון בל תקטירו. ענטפערט די גמרא, כרב לעזר, איך טוה ווי רב לעזר זאגט. דתניא האבן מיר געלערנט רב לעזר אומר, רב לעזר זאגט אז דאס וואס מיר דרש'ענען, ממנו אשה לה' לא תקטירו לריח ניחוח אי אתה מעלה, ווען די כוונה מיינע איז פאר א ריח ניחוח דעמאלט טאר מען נישט ארויף ברענגען, אבל אתה מעלהו לשם עצים, אבער לשם עצים קען מען עס יא ארויף ברענגען. טוט ער ארויף ברענגען די שיריים מיט א תנאי, ער זאגט אזוי, איז עס גאר מקטיר צו זיין, מען האט נישט געדארפן אראפנעמען קיין קומץ, ווייל ס'האט א דין ווי מנחת כהן, און איך נעם איך דאס לשם הקטרה, און דאס וואס איך האב די קומץ באזונדער מקטיר געווען דאס איז לא מעלה ולא מוריד, און אויב די דין איז ס'האט א דין נישט ווי מנחת כהן, מ'האט יא געדארפן נעמען א קומץ, און דאס איז ווי שיריים, האט עס דין ווי אנדערע עצי מערכה, ווי רב לעזער זאגט, רב לעזער מיט די רבנן קריגן זיך ביי אברי חטאת. וואס האבן זיך אויסגעמישט מיט אברי עולה, זאגט רב לעזער, די אברי עולה דארף מען דאך מקטיר זיין, נאר די אברי חטאת דארף מען עסן, זאגט ער איך קען אלעס מקטיר זיין למעלה, און איך זע די בשר חטאת אויפן מזבח ווי ס'איז האלץ, און די חכמים זאגן איך טאר גארנישט נישט מקטיר זיין. איז תעובר צורתן, כ'זאל ווארטן ביז עס ווערט גע'פסל'ט, ויצאו לבית השריפה, ווייל איך טאר דאך נישט מקטיר זיין די אברי חטאת צוליב דעם לאו אז ממנו לאישים איז טאר מען נישט מער א מקטיר זיין. ר' אליעזר זאגט אבער אזוי נאך דעם פסוק פון וכל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לשם, שטייט דארטן, קרבן ראשית, תקריבו אותם לשם, כאטש איך זאג דיר אז שאור און דבש איז נישט גוט פאר א קרבן, אבער פאר דעם קרבן וואס ווערט אנגערופן ראשית איז גוט שאור און דבש, דבש איז גוט לשם וואס איך טוה ברענגען די ביכורים, און שאור וואס איך ברענג די שתי הלחם אין שבועות וואס אין זיי איז דא חמץ. ווייטער שטייט אין פסוק ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח אז די ביכורים און די שתי הלחם אל המזבח לא יעלו לריח ניחוח, זאגט רב לעזער אז דאס גייט אויך ארויף אויף די ממנו אשה לשם, וואס איך האב פריער געזאגט ס'איז דא א לאו בל תקטירו, זאגט מיר דער פסוק אז ממנו אשה לשם, און ווען איז דער איסור? דווקא לריח ניחוח ווען זיין כוונה איז לריח ניחוח, אבער ווען ער ברענגט עס ארויף לשם עצים איז נישט דא קיין לאו. פרעגט די גמרא, הניחא לרב לעזער דאית ליה האי סברא, דאס איז גוט לויט רב לעזער'ן וואס ער האלט די סברא אז אויב איך ברענג עס נישט ארויף לשם ריח ניחוח נאר לשם עצים איז גוט, ממילא קענען מיר נעמען די שיריים מקטיר זיין מיט א תנאי, אלא לרבנן דלית להו האי סברא מאי איכא למימר, אבער לויט די רבנן וואס זיי זאגן אפילו דעמאלט מיין כוונה נישט לריח ניחוח איז אויך דא די לאו פון ממנו לאישים לא תקטירו, טא ווי קען איך די שיריים מקטיר זיין ס'איז דאך דא די לאו פון ממנו לאישים הרי בבל תקטירו. ענטפערט די גמרא, דעביד להו כרב לאזר ברב שמעון, איך קען טון ווי רב לאזר ברב שמעון זאגט, דתניא מיר האבן געלערנט רב לאזר ברב שמעון אומר, רב לאזר ברב שמעון זאגט, הקומץ קרב בעצמו, דעם קומץ איז מען מקריב באזונדער. ושיריים מתפזרים על בית הדשן, און די שיריים ווערן אויסגעשפרייט על בית הדשן. ס'דא א מחלוקת, מנחת חוטא, א כהן, ווען דער כהן האט געזינדיגט בטומאת מקדש וקדשיו בשוגג, וואס מ'דארף ברענגען א קרבן עולה ויורד, און בדלי דלות ברענגט מען א מנחה. זאגן די רבנן, אין פסוק שטייט דארט והיתה לכהן כמנחה, מיינט מען אז די מנחת חובה פון דעם כהן זאל מען אינגאנצן פארברענען כמנחה, אזוי ווי די מנחה פון זיין נדבה, מען נעמט נישט אראפ דעם קומץ. און ר' שמעון קריגט, ער זאגט, שטייט דען והיתה לכהן כמנחתו? שטייט כמנחה אז ס'האט דעם דין כמנחת חוטא של ישראל, אזוי ווי מנחת חוטא של ישראל נעמט מען אראפ א קומץ, אזוי די מנחת חוטא של כהן נעמט מען אראפ א קומץ, אבער מיט איין זאך איז עס נישט גלייך, ביי מנחת ישראל ווען ער איז א חוטא,

האט עס נישט דעם דין ווי מנחת ישראל, דעריבער איז מען דעם קומץ מקריב באזונדער און די שיריים איז מען מקריב באזונדער, ער, רבי שמעון, האלט נישט די סברה כל שממנו לאישים איז דא א לאו פון בל תקטירו, רבי אלעזר ברבי שמעון קריגט און ער זאגט דעם קומץ איז מען מקריב באזונדער. און די שריים גייען לאיבוד מתפזרין על בית הדשן. ואפילו רבנן לא פליגי עליה דרבי אלעזר ברבי שמעון, די רבנן וואס זיי זאגן אז די שריים איז מען אויך מקטיר, אז ס'האט דעם דין ווי א מנחת כהן, מען נעמט נישט אראפ קיין קומץ אינגאנצן איז מען מקטיר, אלא במנחת חוטא של כהנים דבת הקרבה היא, צו דארטן דארף מען דאך מקריב זיין, ווייל זיי זאגן דאך והיתה לכהן כמנחה, אז די מנחת חוטא האט דעם זעלבן דין ווי די מנחת נדבה פון א כהן, אז מען דארף נישט האבן קיין קמיצה. אבל בהא אפילו רבנן מודו, אבער דא וואס מ'קען דאך נישט מקריב זיין, אפשר טוה איך קוקן אויף איר, און זי, אירע שיריים דארפן דאך ווערן געגעסן, אירע שיריים איז דאך דא דער לאו פון בל תקטירו, זענען די רבנן אויך מודה אז שיריה מתפזרים אבית הדשן, רש"י. אין דער משנה האבן מיר געלערנט. ישראל, הנשואה וכו', א בת ישראל האט חתונה געהאט צו א כהן, זאגן מיר די שיריים ווערן נישט געגעסן, מנחתה נשרפת, און כהנת שנישאת לישראל, מנחתה נאכלת, מאי טעמא, וואס איז דער טעם? אז ס'איז א חילוק פון מנחת כהן ביז מנחת כהנת, דאמר קרא שטייט אין פסוק וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל, יעדע מנחה פון כהן זאל מען אינגאנצן מקטיר זיין, עס ווערט נישט געגעסן, איז כהן, דאס איז נאר געזאגט געווארן די מנחה איז פון א כהן, ולא כהנת, אבער נישט ווען די מנחה איז פון א כהנת. רש י. אין דער משנה האט מען געלערנט כהנת מתחללת, א כהנת וואס איז געווארן נבעל לפסול לה, ווערט זי פארשוועכט, זי טאר נישט עסן קיין תרומה, זי קען נישט חתונה האבן צו קיין כהן, אבער כהן אין מתחלל, א כהן ווערט ניט פארשוועכט. מנלן, פון וואנעט ווייסן מיר אז ס'איז א חילוק פון א כהנת ביז א כהן, אז א כהן האט גענומען א גרושה, זאגן מיר אז נאכדעם ווי ער גט איר מעג ער צוריק טוהן די עבודה ווערט נישט נתחלל דאמר קרא שטייט אין פסוק ולא יחלל זרעו בעמיו ער זאל ניט פארשוועכן זיינע קינדער זרעו מתחלל די קינדער וואס ער האט געבוירן מיט די וועלכע זי איז פוסל לכהונה מיט דער גרושה צו מיט דער זונה צו מיט דער חללה ווערן פארשוועכט. והוא אינו מתחלל, אבער ער ווערט ניט פארשוועכט, אז נאכדעם ווי ער טוט גט'ן איר, קאן ער טאן די עבודה. האט מען געלערנט אין דער משנה, א כהנת מעג זיך מטמא זיין למתים, און א כהן ניט. מאי טעמא? וואס איז דער טעם וואס ס'איז א חילוק פון א כהנת ביז א כהן? אמר קרא שטייט אין פסוק, אמור אל הכהנים בני אהרן, ווי שטייט דארט ווייטער לנפש לא יטמא? זאגן מיר בני אהרן טארן זיי נישט לנפש לא יטמא ולא בנות אהרן. נאך א חילוק האבן מיר געלערנט, כהן אוכל בקדשי קדשים, א כהן קען עסן קדשי קדשים, אבער א כהנת קען נישט עסן קיין קדשי קדשים. דכתיב ווי שטייט כל זכר בבני אהרן יאכלנה, ביי א מנחה ווערט עס דערמאנט נאר א זכר קען עסן, נאר א כהן, אבער נישט א כהנת, און די זעלבע זאך שטייט ביי חטאת און ביי אשם. מה בין איש לאישה, דא גייט די די משנה דערמאנען חילוקים וואס איז פארהאנען בין איש לאישה, נישט בלויז פון כהן ביז כהנת, נאר בכלל וואס איז דא א חילוק פון איש ביז אישה. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, איש, שטייט אין פסוק איש צרוע הוא, ביי די טומאת נתקים, ביי די נגע וואס הייסט נתק, נתק איז אזא נגע וואס דאס איז במקום שער, אין לי אלא איש, ווייס איך אז עס ווערט נחלט בטומאת נתק נאר א איש, אישה מנין, וואנעט ווייס איך אז די זעלבע דין פון טומאת. נתקים גייט אן ביי אישה כשהוא אומר ווען שטייט אין פסוק והצרוע אשר בו נאכדעם שטייט והצרוע אשר בו הנגע עס דארף ניט ווערן דערמאנט והצרוע ס'איז גענוג ס'זאל שטיין בגדיו יהיו פרומים די בגדים זאלן זיין צוריסן וראשו יהיה פרוע די האר פון קאפ זאל ער לאזן וואקסן ווייל פריער רעדט מען דאך וועגן א מצורע וואס שטייט מען נאכאמאל והצרוע הרי כאן שניים, איז דער פסוק גייט מען דא דערמאנען דער צווייטן מצורע, דאס הייסט א אישה. אם כן מה תלמוד לומר איש, וואזשע ווערט דארט דערמאנט אין פסוק דאס ווארט איש, שטייט איש צרוע הוא, לענין של מטה, צו דעם ענין וואס שטייט שפעטער, איש פורע. אז ביי איש איז דא די דין זאל לאזן וואקסן גרויס די האר און זאל צורייסן די מלבושים, אבער נישט ווען די מצורע איז א אישה. אין די משנה האט מען געלערנט איש איז מדיר בנו בנזיר, א איש קען מאכן זיין זון קטן זאל זיין א נזיר, ואין האישה מדרת בנה בנזיר איז לשון פון רש"י אין די משנה ווייזט אויס איש מדיר את בנו בנזיר, מיינט מען אז ס'חל די נזירות, אפילו דעמאלט ווען ער איז א גדול איז ער אויך שוין נאך אלץ א נזיר. און דער תוספות יום טוב ברענגט אראפ אז אנדערע קריגן אויף דעם, אזוי ווי ווען ער איז א גדול קען דער טאטע נישט מאכן אים פאר קיין נזיר, איז די זעלבע זאך די נזירות וואס ער האט אים געמאכט ווען ער איז געווען א קטן, דאס איז נאר חל ביז דער צייט וואס ער ווערט א גדול. אמר רבי יוחנן הלכה היא בנזיר, דאס איז א הלכה למשה מסיני אין הלכות נזיר, אז נאר א איש איז מדיר את בנו בנזיר ניט די אישה, האיש מגלח על נזירות אביו, ואין האישה מגלחת על נזירות אביו, אויב דער טאטע איז געווען א נזיר און ער האט געהאט באשטימט, געלט אויף קרבנות, ער האט נאך נישט געהאט באשטימט מפורש דיע געלט גייט אויף דעם שלמים דאס גייט אויף דעם חטאת, נאר ס'איז געווען מעות סתומין, און דער טאטע איז געשטארבן, איז דער דין אז דער זון קען נעמען דיע געלט צו קויפן זיינע קרבנות, אבער א טאכטער איז קען נישט נעמען די געלט פון נזירות אביה. אמר רבי יוחנן, הלכה היא בנזיר, דאס איז אן הלכה אין הלכות נזיר, אז האיש מגלח על נזירות אביו, ואין האישה מגלחת על נזירות אביה. אין דער משנה האט מען געלערנט האיש מקדש את בתו, דער טאטע האט רעכט מקדש צו זיין די טאכטער ווען זי איז א קטנה. ואין האישה מקדשת את בתה, די אישה האט נישט דעם כח זאל מקדש זיין איר טאכטער, דכתיב, שטייט אין פסוק, את בתי נתתי לאיש הזה, אין אנפאנג פסוק שטייט ויאמר אבי הנערה אל הזקנים, ווייזט אויס פון דעם אז ס'גייט מען ממעט זיין אז די מאמע האט נישט דעם רעכט, אין איר טאכטער זאל איר מקדש זיין. אין די משנה האט מען געלערנט א חילוק פון איש ביז א אישה, האיש מוכר את בתו, א ער קען פארקויפן די טאכטער פאר א אמה עברייה ווען זי איז א קטנה, ואין האישה מוכרת את בתה. דכתיב ווייל עס שטייט אין פסוק כי ימכור איש את בתו, נאר איש, נאר דער טאטע האט רעכט צו פארקויפן די טאכטער, אבער נישט די מאמע. אין די משנה האבן מיר אויך געלערנט א חילוק האיש נסקל ערום, אויב אים קומט סקילה, גיט מען אים סקילה ווען ער איז נאקעט, אבער א אישה גיט מען נישט נאקעט. מאי טעמא, וואס איז דער טעם? ורגמו אותו, מען זאל אים פארשטיינען. מאי אותו, וואס מיינט דער פסוק זאגן אותו? אילימא וועסט וועלן זאגן אותו. נאָר אים קומט סקילה, ולא אותה, איר קומט נישט קיין סקילה. והכתיב ס'שטייט דאך, והוצאת את האיש ההוא, או את האישה ההיא, זעסט דאך אז א אישה קומט אויך סקילה, אלא אותו, דאס וואס איך בין ממעט האישה מיינט מען אותו מיינט מען בלא כסותו, אים גיט מען סקילה אן זיין מלבוש, אזוי ווייזט אויס אותו, אז מען טוט אים סקילה ווען ער איז נאקעט, דעריבער שטייט מען מיט דעם לשון אותו א לשון זכר, ולא אותה בלא כסותה, אבער ווען מען גיט איר סקילה, איז עס נישט אן איר מלבוש אז מיר זאגן האיש נסקל ערום אבער א אישה נישט נסקלת ערומה? האיש נתלה, ווען מען גיט סקילה איז דאך דא א דין כל הנסקלין נאכדעם ווי מען גיט סקילה טוט מען זיי אויפהענגען, אבער א אישה מען האט איר געגעבן סקילה ווערט זי נישט אויפגעהאנגען, מאי טעמא? וואס איז די טעם? אמר קרא שטייט אין פסוק ותלית אותו על עץ, זאגן מיר אותו ולא אותה, נאר אים זאל אויפהענגען אבער נישט איר. תוספות זאגט אז די גמרא אין סנהדרין לערנט עס אפ פון א צווייטן פסוק, וכי יהיה באיש, ווערט דארט דערמאנט אין פסוק דער אויספיר ותלית אותו על עץ, זאגן מיר באיש ולא באישה. אין פשטות, ווי קען איך אפלערנען פון אותו? די גאנצע תורה רעדט זיך בלשון זכר. האיש נמכר בגניבתו, ווען א איש האט גע'גנב'עט און ער האט נישט קיין געלט צו באצאלן פאר די גניבה, ווערט ער פארקויפט, ואין האישה נמכרת בגניבתה. מאי טעמא, וואס איז די טעם? אמר קרא שטייט אין פסוק ונמכר בגניבתו, ער זאל ווערן פארקויפט פאר זיין גניבה, בגניבתו, פאר זיין גניבה ווערט ער פארקויפט, ולא בגניבתה, זי ווערט נישט פארקויפט ווען זי האט גע'גנב'עט און זי האט נישט צו באצאלן. הדרן עלך היה נוטל, הדרן עלך היה נוטל. תוספות, דיבור המתחיל מה, ברענגט אראפ א תוספתא, וואס אין תוספתא ווערט אויסגערעכנט נאך זאכן וואס א חילוק בין איש לאשה, קודם כל איז דאך דא א חילוק אז מצוות עשה שהזמן גרמא איז נאר מחוייב דער איש, נישט די אשה, נאך איז דא א חילוק בל תקיף, לא תקיפו פאת ראשכם. און ביי פרויען איז נישט דא די לאו, זיי דארפן נישט איבערלאזן קיין פאות, און אויך בל תשחית פאת זקנך, א אישה אפילו ס'וואקסט איר א זקן איז נישט דא אויף איר קיין לאו, זי זאל נישט אפשערן די בארד. און נאך איז דא חילוקים, האיש נידון בבן סורר ומורה, און א אישה ווערט נישט גע'משפט בבן סורר ומורה. האיש נרצע ונמכר לעבד עברי, א איש קען זיין נרצע, א איש קען ווערן פארקויפט פאר א עבד עברי, און א איש קען קויפן א עבד עברי, א אישה קען נישט זיין נרצעת ווייל זי קען דאך נישט ווערן פארקויפט פאר קיין עבד עברי, און זי קען אויכעט נישט קויפן קיין עבד עברי. און דיע זאכן וואס עס שטייען ביי אונז אין די משנה ווערן דארטן נישט דערמאנט אין תוספתא, דארט ווערט נאר דערמאנט זכאי בבתו, ווייל דארט שטייט בכסף ובשטר בביאה. און תוספות פרעגט, ס'איז דאך דא נאך אסאך זאכן וואס דיע זאכן ווערן נישט דערמאנט נישט דא ביי אונז און נישט אין תוספתא. סמיכה, זאגן מיר דאך נאר א איש נישט קיין אישה. צי תנופה, צי הגשה, צי קמיצה, די אלע זאכן איז דא א חילוק פון א כהן ביז א כהנת, אויך ביי א עבד עברי גייט ארויס בשנים וביובל ובמיתת האדון, ביי עבריה איז נישט אזוי דער דין, אויך איז דא נאך חילוקים, א זב אז ער האט געזען דרײַ ראיות אין איין טאג. איז גלייך ווי ער האט עס געזען אין דריי טעג רצופים, אבער ביי א זבה נישט אזוי דער דין, א זבה איז דווקא געווען ווען זי האט געזען שלושה ימים, בראיות איז זי נישט מטמא, נאך איז דא חילוקים וואס א מצורע איז אסור בתשמיש המיטה, א מצורעת איז מותר. איך לערן עס אפ פון פסוק, ער זאל זיצן מחוץ לאהלו ולא מחוץ לאהלה. רש"י. די דריטע שורה פון די שמאלע שורות, לא יחלל זרעו, בכהן הנושא פסולה לכהונה כתיב, א כהן וואס ער נעמט א פרוי וואס איז פסול לכהונה, ער נעמט א גרושה צי א זונה צי א חללה, ודרשינן בקידושין, לא יחלל.

פון וואנעט ווייסן מיר אז נאר די בני אהרן זענען מוזהר אויף טומאה און נישט די בנות אהרן, ווייל עס שטייט לנפש לא יטמא, בני אהרן זאלן זיך נישט מטמא זיין, ולא בנות אהרן בשר בשר, אבער די בנות אהרן זענען נישט אנגעווארנט. כל זכר בבני אהרן יאכלנה במנחה כתיב, זאגן מיר אז קדשי קדשים קען נאר עסן די זכרים, נישט די בנות אהרן, איש צרוע הוא. אין לי, ווייס איך ניט, שנחלט בטומאת נתקים, אז מען ווערט א מצורע מוחלט מיט דער טומאה פון נתק, אלא איש, ווייל אין פסוק שטייט דאך איש צרוע הוא. אישה מנין? וואנען ווייסן מיר אז טומאת נתקים גייט אן ביי א אישה אויכעט? כשהוא אומר הסמוך לו, דערלעבן שטייט והצרוע אשר בו הנגע, ולא איבעי ליה למכתב, ס'דארף מען נישט דערמאנען. והצרוע, ס'איז גענוג ס'זאל שטיין, בגדיו יהיו פרומים, די בגדים זאלן זיין צעריסן, וראשו יהיה פרוע, די האר פון קאפ זאלן זיין גרויס, דכתיב לעיל, שטייט דאך פריער דבמצורע קאמר, עס רעדט זיך ביי א מצורע, אלא לרבות צרוע שני, דעריבער שטייט מיר והצרוע, זאגן ס'דא נאך א מצורע, כגון אישה, אז טומאת נתקים גייט אויכעט אן ביי א פרוי. הרי כאן שנים, אם כן מה תלמוד לומר איש, לענין שלמטה, איש גייט מען ממעט זיין א אישה, דעם ענין וואס שטייט שפעטער, דער דין פון פורע ופורם, דער דין פורע, נאר א איש איז דער דין זאל לאזן וואקסן גרויסע האר, אבער א אישה נישט, אפילו ווען זי איז א מצורעת דארף זי נישט לאזן וואקסן קיין גרויסע האר, און אויך לגבי דעם דין פרימה, אז א איש. דארף צערייסן די בגדים און א אישה נישט מה תלמוד לומר איש וואס דארף מען שטיין איש מאחר שסופינו לרבות את האישה איך זאג דאך אז טומאת נתקים גייט אן ביי א אישה אויכעט וואס דא שטייט מיר פריער דערמאנט איש צרוע הוא. לענין שלמטה, לאו למעטה מטומאה האמורה בפסוק זה, נישט איך גיי ממעט זיין פון דין טומאה, פון טומאת נתקים, בא למעטה קומט מען ממעט זיין, אלא איך גיי ממעט זיין א אישה, מענין הנאמר בפסוק של אחריו, דאס וואס ווערט דערמאנט אין א שפעטערדיגן פסוק, דכתיב ביה וואס דארט שטייט פריעה ופרימה, לומר לך צו זאגן,

באביה נתלית נתינתה, אין דעם טאטן האב איך אנגעהאנגען דעם געבן. ווי ליגט עס? דארף מען צוקומען צו תוספות, ווייל עס שטייט אין אנפאנג ויאמר אבי הנערה אל הזקנים, את בתי נתתי, מ'איז תולה אין דעם טאטן.

אלא הא דממעט אישה לענין ערום, אישה בין איך ממעט לגבי דעם דין ביי די סקילה זאל מען זיין נאקעט דנפיק מהכא כ'לערן עס אפ פון דעם פסוק מיעוטא דאותו משמע אים ולא כסותו נישט די מלבוש זאל זיין אנגעטון ווען מ'גיט סקילה. והכי נקט ליה להא משמעותא דערום בלשון זכר גבי איש, דעריבער ווערט עס דערמאנט מיט א לשון זכר דער דין אז מ'איז ערום, למימרא צו זאגן הוא אותו, אבער אותה א אישה איז בכסותה ווען זי מחויב סקילה זי איז בכסותה נמכר בגנבתו, א איש ווערט פארקויפט פאר די גניבה. אם אין לו מה לשלם, אויב ער האט נישט וואס צו באצאלן, אבער א אישה ווערט נישט פארקויפט בגנבותו, הדרן עלך ואלו נערות, הדרן עלך ואלו נערות.